א כינוי לבחינת גילוי אהבה, דאס איז אויף דף פ"ב עמוד ב, א כינוי לבחינת גילוי אהבה, דער מאמר ואתה ועשית בגדי קודש לאהרן אחיך, איז דער אלטער רבי רעדט פריער אז פאראן די וואס זאגט דער פסוק זאגט אז מען דארף מאכן בגדים פאר אהרן, און אין פסוק שטייט דריי מאל ועשית, אמאל משה זאל מאכן, חכמי לב זאלן מאכן, סתם ועשו, אלע אידן זאלן מאכן, דער אלטער רבי מבאר דריי אין דעם המשך המאמר דריי ענינים אין בגדי אהרן, דאס וועט ער רעדן שפעטער, איז ביז דער אלטער רבי מבאר געווען וואס איז די מדריגה פון אהרן וואס דערפאר דארף אהרן אנקומען צו לבושים אז אהרן אז למעלה איז פאראן צוויי מדריגות, ס'דא א מדריגה וואס ווערט אנגערופן חסד עולם.

פון עולמות. אוי, די שאלה איז, אויב דו רעדסט וועגן דעם ענין פון אור אין סוף וכולא קמיה כלא חשיב, איז דארטן נישטא קיין נבראים, דארטן האט עס נישט קיין שייכות מיט וועלט, דארטן האט עס נישט קיין שייכות מיט באשעפענישן. דער אלטער רבי זאגט אויף דעם שטייט אז א איד איז מושרש אין דער מדריגה. אהבתי אתכם אמר הוי' אז א איד איז מושרש אין דער מדריגה פון אור אין סוף וואס ולאו מכל אינון מידות איהו כלל. די שאלה איז אויב די מדריגה פון אור אין, דאס איז רעדט זיך א מדריגה פון אור אין סוף, וואס איז העכער פון אלע הגבלות, העכער פון אלע נבראים, וואס טוט דארטן די אידן? דארט דאס איז אהבתי אתכם אמר ה' אז הגם אז הגם אז וויבאלד אז דאס איז א מדריגה פון אין סוף, העכער פון אלע העכער פון אלע גדרים, און אז דער אייבערשטער וויל האט ער זיך פארבונדן מיט א אידן העכער פון טעם ודעת, העכער פון סדר, נישט פארבונדן מיט ענין פון סדר השתלשלות. איז דאס איז די מדריגה למעלה פון אהבה רבה. דאס איז דער מדריגה, דער מדריגה פון אהבתי אתכם אמר הוי' וואס א איד איז מושרש אין דער מדריגה פון אלוקות וואס איז נאך העכער און פאר דעם גאנצן ענין פון בריאת העולמות, דארטן איז א איד מושרש אינעם עצ אינעם ענין פון דער ולאו מכל אינון מידות איהו כלל. דער אלטער רבי זאגט אז צוויי ענינים רעדט דער אלטער רבי דא, צוויי נקודות, ערשטנס, א איד דורך זיין עבודה דא למטה האט ער בכוח צו מעורר זיין דעם בחינה פון אהבתי אתכם אמר ה', וויבאלד דו רעדסט וועגן א מדריגה וואס איז דאך העכער פון די גאנצע ענין הבריאה, די גאנצע ענין פון הגבלות, א מדריגה פון אין סוף, איז בכדי אז פון דער מדריגה בשעת פון וואנעט שטאמט דער גאנצער ענין פון עולמות, פון וואנעט שטאמט די גאנצע ענין פון השתלשלות, ווייל ס'איז עלה ברצונו פון דער מדריגה וואס איז אין סוף אז ס'זאל ווערן ענין השתלשלות. דער גאנצער ענין פון סדר השתלשלות שטאמט, בדרך יש מאין, זאגט דער אלטער רבי, פון דער מדריגה פון אור אין סוף. נאר ווער איז מעורר אין דער מדריגה, ווער איז, ווער טוט אויף דער התעוררות אז ס'זאל נמשך ווערן פון אור אין סוף, ס'זאל נמשך ווערן אין עולמות, ס'זאל נמשך ווערן אין סדר השתלשלות, דאס טוט אויף א אידן דא למטה דורך זיין עבודה. דורכ'ן, דורך עבודת האדם דא למטה איז ער מעורר למעלה. אין אור אין סוף אז זאל נמשך ווערן סדר השתלשלות. דאס איז איין זאך וואס אלטער רבי רעדט, אז דורך א איד'ס עבודה דא למטה איז ער מעורר למעלה דעם אהבתי אתכם אז דער אייבערשטער זאל נמשך ווערן און נתצמצם ווערן אין סדר השתלשלות. דאס איז איין זאך רעדט אלטער רבי. א צווייטע זאך רעדט אלטער רבי, אז דורך דעם וואס א איד טוט אויף דעם גאנצן ענין, האט ער בכח ממשיך זיין ביי זיך אין נפש, אז זאל לייכטן ביי אים דער מדריגה פון אהבה רבה, דער מדריגה פון אהבתי אתכם אמר ה'. עס זאל לייכטן אין א אידן אין זיין הארצן דער שרש האהבה, די מדריגה, דער שרש פון א אידן ווי ער איז, אין אור אין סוף של, אין אור אין סוף של הקדוש ברוך הוא. רעדט אלטער רבי צוויי עניינים בנוגע צו דעם ענין פון ורב חסד. ערשטנס רעדט אלטער רבי אז דער ורב חסד דאס איז דער מקור פון סדר השתלשלות, און וואס איז מעורר דעם אור אין סוף אז עס זאל נמשך ווערן פון דעם סדר השתלשלות דאס איז דורך די עבודה פון א אידן דא למטה. נאר די אלטער רבי רעדט א גאנצע אריכות, וואס איז דער, דאס איז דער עבודה, שמע ישראל השם אלקינו השם אחד ואהבת, דער עבודה פון א אידן איז מעורר למעלה ער זאל נמשך ווערן דעם גאנצן ענין פון סדר השתלשלות פון אור אין סוף, דאס איז איין זאך, דערנאך רעדט די אלטער רבי אז דורך אז נאך א זאך אז א איד דורך אהרן הכהן קען לייכטן ביי אים אין זיין הארץ און לייכטן ביי אים אין זיין נפש דער מדריגה פון אהבתי אתכם אמר הוויה, ער זאל לייכטן ביי אים אין נפש,

און צווייטנס אהרן הכהן טוט אויף אז למטה ביי אידן זאל קענען לייכטן דער מדריגה פון אהבה, פון אהבתי אתכם אמר ה' און לאמיר אנהייבן פון אח א. דער אלטער רבי רעדט באריכות גדולה פריער אז ווי איז שייך עס אז א איד זאל מעורר זיין, ווי איז שייך אז א איד זאל מעורר זיין למעלה, זאגט אלטער רבי צוויי זאכן. אז א איד ערשטנס דארף זיין די התבוננות שמע ישראל השם אלקינו השם אחד, אלטער רבי טייטשט אין דער ערשטער פרשה פון קרית שמע, ואהבת את השם אלקיך גייט עס אויף דעם ענין, ואהבת את הוויה אלקיך הייסט אז הוויה זאל, דער אהבה וואס איז דא מצד הוויה זאל לייכטן ביי דיר אין הארצן, דאס איז ואהבת את הוויה אלקיך, אז דער אהבת הוויה, דאס הייסט דער אהבה וואס איז דא ביים אייבערשטן, מצד אור אין סוף אט דער אהבה וואס מצד דער אהבה האט דער אייבישטער מצמצם זיך אין א ציור פון שם הוויה יו"ד ק"א וא"ו ק"א א ענין פון צמצום והתפשטות, דער מצוה איז אז דאס זאל לייכטן ביי דיר אין נפש דעם דעם מדריגה פון אהבה ווי איז דאס דורך די עבודה פון שמע ישראל ה' אלקינו השם אחד, וואס הייסט עס השם אחד אז א איד איז מתבונן אין דעם העדר החשיבות וואס איז דא ווי די ח' וד' זענען בטל בטל צום אלף. ווי ז' רקיעים וארץ ווייטער ווי ז' רקיעים וארץ סיי ווי דאס איז אין עולם הזה און סיי ווי דאס איז אין עולמות עליונים אין ספירות אין ספירות דאצילות ווי זיי אלע זענען בטל לך השם הגדולה והגבורה זיינען אלע בטל צו דעם אלף צום אין סוף אלופו של עולם וואס איין זאך דורך דעם התבוננות דורך דעם און א איד אויכעט איז זיך מ מ גיט איבער זיין יצר הרע גיט איבער זיין נפש הבהמית אויכעט אז ער האט קיין רצון נישט אויסער איבערגעבן זיך צום אייבערשטן, און דורך דעם איז ער מעורר למעלה אהבתי אתכם אמר השם אז דער אייבערשטער זאל אויכעט מעורר זיין און נמשך ווערן און ממשיך זיין דעם ענין פון סדר השתלשלות און ענין פון עשר ספירות, און דערנאך קען ביי א אידן לייכטן אין זיין הארצן דער מדריגה פון אהבתי אתכם אמר השם, דער מדריגה פון דער אהבה ווי ס'דא מצד אור אין סוף. אך הנה לבחינת גילוי האהבה בכדי אז דער אהבה זאל לייכטן ביי א מענטשן דא למטה צריך להיות בחינת כלי ולבוש במה שתשרה ותתלבש האהבה דארף א מענטש דארף האבן א לבוש אוואו דארטן זאל קענען לייכטן און מאיר זיין און נתלבש ווערן דער אהבה דאס הייסט קען אמאל זיין דא רעדט זיך וועגן זייער הויכע מדריגה זאל לייכטן דער דער שרש פון א אידן דער שרש פון נשמת ישראל ווי דאס איז אין דעם אהבה רבה פון דעם אור אין סוף איז א זייער דאס איז א זייער א הויכע מדריגה. עס איז בכדי אז דאס, עס קען זיין אמאל א איד זאל מרגיש זיין דעם ענין, דער ענין בלייבט העכער פאר אים, א איד איז דאך א נברא, א נשמה א מוגבל, קען זיין אמאל אז א איד זאל מרגיש זיין דער אהבה וואס דער אייבערשטער האט צו אים מצד דעם אור אין סוף, זאל דאס לייכטן ביי אים אלס א ענין וואס איז העכער פאר אים, און ער פילט עס אלס א זאך וואס איז העכער פאר אים. דער אלטער רבי רעדט דא אז דער אהבה דאס זאל ווערן א חלק, דאס זאל נתאחד ווערן מיטן מענטשן און ער זאל קענען לעבן מיט דעם. נישט סתם עפעס א איינמאל עקספיריענס וואס ער פילט עפעס דעם אהבת השם, ס'איז אז דאס זאל ווערן א חלק פון זיין עבודת השם, אז דער ענין וואס דער אייבערשטער האט אים ליב און דער מדריגה פון אהבת השם מצד דער מדריגה פון אור אין סוף, זייער א טיפער אהבה, דאס זאל ביי אים דאס זאל ביי אים זיין א חלק פון זיין דינען דעם אייבערשטן דעם אהבת השם, ווי איז דאס שייך? איז דארף ער האבן עפעס א כלי און לבוש אוואו אנהאלטן אז דער אהבה זאל זיין פארבונדן מיט אים.

פארוואס איז דאס כי אין אור בלי כלי ולבוש? עס קען נישט זיין אן אור זאל האבן א השפעה סיידן אז דער אור האט א לבוש, על דרך ווי עס איז דא אין עולם הזה פאראן פייער דארף האבן א בכדי אז פייער זאל זיך אנהאלטן דארף עס האבן א דארף עס האבן א דארף האבן עפעס א כלי, האבן א פתילה צו א כלי, על דרך זה וויבאלד אז דער אהבה איז מושרש אין אור אין סוף וואס איז העכער פון הגבלת הנבראים, דא רעדט מען וועגן זייער א הויכע מדריגה פון אהבה וואס איז מושרש אין דעם אין דעם עצמות פון אלוקות דארף מען דארף מען האבן עפעס ערגעץ וואו דאס זאל זיך אנהאלטן, נאר למשל ער זאגט אז ס'איז פארהאן צוויי אופנים פון אהבה, ס'איז פארהאן א אהבה וואס איז תלוי בדבר און אהבה שאינה תלויה בדבר, ס'איז פארהאן אמאל וואס א מענטש, רעגולער אהבה וואס א מענטש ווייסט אז ער האט ליב א צוויי א פריינד ווייל ער זעט געוויסע מעלות אין דעם צווייטן מענטשן, דאס איז אן אהבה, דער אהבה אליין איז א מוגדר'דיגע אהבה, א מוגבל'דיגע אהבה. אין וואס באשטייט די אהבה? אז ער זעהט פארשידענע מעלות וואס איז דא ביי יענעם, וואס מצד די מעלות האט ער עפעס א קשר מיט אים. איז דער אהבה לכתחילה געבונדען מיט געוויסע פרטיות'דיגע זאכען? איז די אהבה לכתחילה פארבונדען מיט כלים? ס'איז נישט גלאט עפעס א געפיל וואס איז נישט קיין אויסגעטייטשטע געפיל. ער ווייסט פונקט אין וואס באשטייט די אהבה. נאכדעם איז פארהאן א אהבה, מ'זאגט א אהבה פון א אב אל א בן. ס'איז א אהבה וואס איז נישט געבונדן ווייל ער זעט מעלות אין טאטן, נישט ווייל דער טאטע האט אים געטאן טובות, און נישט מצד יענער מעלה צי דער מעלה. בעצם די צוויי נפשות זיינען פארבונדן, ס'איז א נפשיות'דיגער אהבה, ער איז פארבונדן מיטן טאטן אין א נפשיות'דיגע אופן, און מצד דעם אליין, מצד אחד איז דער אהבה אסאך טיפער פון א רעגולער אהבה, פון א פריינד. ווייל דער פריינד איז אלץ געבונדן מיט געוויסע מעלות וואס דער פריינד טוט, איז אויב דער איז פארבונדן מיט געוויסע מעלות, דאויט דאס א נפשיות'דיגע, דער מענטש מיט יענער מענטש, א טאטע מיט א זון זענען פארבונדן אין א נפשיות'דיגע אופן, ס'איז נישט גלאט עפעס א אהבה וואס ער זעט, ס'איז נישט קיין טרוקענע אהבה, דאס איז ווייל די צוויי, ס'איז א נפשיות'דיגע קשר. אבער מצד דעם אליין קען אמאל זיין א חיסרון אין דער אהבה פון אב ובן, ווייל בשעת ס'איז דא אן אהבה צו א פריינד, ווייס ער פונקט אין וואס ס'באשטייט זיין חיבור צו דעם פריינד, האט ליב זיין שכל, צו ער האט ליב זיינע מידות, ווייס ער, ס'קלאר אין וואס אין וואס דריקט זיך אויס די אהבה. ער האט אים ליב, ער איז אים מייקר מצד דעם מעלה יענער מעלה, און אין דעם באשטייט דער פארבונד, און קען ער בעסער מאכן דעם פארבונד, און מער פארבינדן זיך מיטן שכל פונעם פריינד, און ער וועט הנאה האבן פון פריינד. א טאטע מיט א זון, וויבאלד דער אהבה איז נישט געבויט נישט מיט קיינע פרטים, נישט נישט וואס ער האט, נישט די מעלות, נישט דער נקודה יענער נקודה, ס'עפעס א נפשיות'דיגער קשר, ער האט ליב זיין טאטן, דאס איז זיין טאטע,

נישט אין, און ס'וועט נישט נפסק ווערן דעם קשר, ווייל נישט אין דעם באשטייט דער קשר, דעם וואס ער איז זיי מכבד, דער קשר באשטייט אין דעם ווייל נפשיות'דיג זיינען זיי פארבונדן, איז אמאל די חיצוניות וועט זיך נישט אנהאלטן דער אהבה. ס'איז טיפער, אבער מצד דעם אליין דארף מען האבן, דער אהבה איז סך מער נויטיג צו א לבוש, צו א כלי, וואס דער אהבה זאל זיך גלייך פארבינדן זיך און אויסטייטשן אין א געוויסער פועל ממש. ווייל אז נישט בלייבט דער אהבה טיף אין נפש און ס'האט קיין השפעה נישט אויפן לעבן פון דער קינד. ס'קען זיין אמאל א קינד וואס זאל האבן זייער ליב דעם טאטן אין א נפשיות'דיגע אופן, אבער ממש פאלגט ער אים נישט און ער איז אים נישט מכבד און און ער איז נאכאלץ א קינד און ער נאכאלץ האט עפעס א נפשיות'דיגע קשר. וואו דריקט זיך אויס דעם קשר? קיינמאל נישט. מיט פּועל דער לעבן פֿאַרבונדן מיט פּועל ממש. אָבער וויבאַלד אַז דער קשר פֿון קינד מיט טאַטן איז אַזאַ טיפֿער קשר, און דער קשר נישט, וועגן דעם רעדט זיך, דאָס איז, נישט, נישט וועגן דעם האַנדלט זיך, ס'איז דער, דער ביטוי איז אַמאָל צו אָרעם כּביכול פֿאַר דער אַהבֿה, ס'איז אַזאַ טיפֿער, אָבער מצד דעם אַליין, ווײַל דער אַהבֿה איז נישט פֿאַרבונדן מיט קיין פּרטים, מצד דעם, ווײַל דער אַהבֿה איז מער אַ נפֿשיותדיקער זאַך, איז דערפאר איז דאס מער נויטיג צו כלים ולבושים אז דער אהבה זאל טאקע האבן א ווירקונג בפועל ממש אויפן מענטש ער זאל זיך אויסטייטשן, האסט א טאטע אוודאי דו ביסט נפשיות'דיג פארבונדן מיט אים, און וואס גייסטו טון פאר אים לפועל? ווי גייסטו זיך פירן מיט אים טאג טעגליך? דאס איז אויף אזא מענטש אדרבה דאס זייער נוגע, אדרבה די זעלבע זאך איבער די אהבה וואס א איד האט צום אייבערשטן איז אהבה וואס איז מיוסד אויף טעם ודעת, א איד דערהערט דער גדלות השם, און יעמאלט איז נישט אזויפיל נויטיג צו א כלי און א לבוש, ווייל יעמאלט איז לכתחילה דער אהבה פארבונדען מיט געוויסע פרטים, ער פארשטייט די גדלות פון דעם אייבערשטן, ער פארשטייט דעם דעם דעם יוקר פון אלוקות, איז אוודאי וועט ער וועט ער וועט ער וועט ער טון אין דעם ריכטונג, ער וועט ער וועט ער וועט טון מצוות פארן אייבערשטן, ער וועט נישט נישט נישט וועלן לעבן א פוסטן לעבן ווייל ער דערזעט דער יוקר און רייכקייט פון אלוקות. אויב אבער א איד דער דער ואהבתי אתכם אמר ה', דאס איז נישט פארבונדען מיט פרטים, דאס איז דאס איז א נפשיות'דיגע פארבונדן מיט א איד מיטן אייבערשטן, וואס א איד ווי דער אייבערשטער איז אין סוף, האט קאווע האט זיך פארבונדען מיט אידען, נישט פארבונדען מיט קיין גדרים, דא רעדט זיך לאו מכל אינון מידות איהו כלל, ווי אלוקות איז העכער פון אלע הגבלות, און א איד שפירט דער אהבה, איז דאס א נפשיות'דיגע פארבונד ס'א מורא'דיגע אהבה צום אייבערשטן, אבער ווי גייט זיך דאס אויסדריקען? ווי גייסטו דאס פארבינדען טאג טעגליך מיט פועל ממש מיט זיך, וואס גייסטו טון מיט דעם? אמאל אסאך מאל א איד איז אזוי פארבונדען מיט דעם קשר נפשי וואס ער האט מיטן אייבערשטן, אז דער פועל ממש דארף זיך נישט אויסדריקען דעם קשר, ווייל ער פילט אז ער איז זיין פארבונדען מיטן אייבערשטן איז אסאך טיפער פון די פרטים. איז דער דער אור נויטיג צו א לבוש? און וואס העכער און טיפער דער אור איז, און וואס מער נויטיג איז מען צו לבושים אויף צו אנהאלטן דעם אור. דאס זאגט אלטער רבי. איז הנה ועל זה נאמר און אויף דעם שטייט און אלטער רבי טייטשט די פסוק שטייט כשמן הטוב על הראש ירד על הזקן זקן אהרן שירד על פי מידותיו אויף פריער האט אלטער רבי מבאר געווען דער ענין פון דער פסוק ירד על הזקן זקן אהרן די ענין פון שערות אז דער אהבה דער אהבה די המשכה פון השתלשלות פון אור אין סוף איז בדוגמת די המשכה פון שער, אזוי האט אלטער רבי גערעדט פריער אין די פריערדיגן קטע, אזוי זאגט אלטער רבי, דער אלטער רבי טייטש שירד על פי מידותיו, ווייל דער אהבה פון אהרן, דער אהבה פון אהבה רבה דארף האבן מידות, דער אלטער רבי טייטש מידותיו מלשון מדו בד, דאס הייסט לבושים, וואס פאר א לבושים רעדט זיך, שהם הם התורה והמצוות שהם בחינת לבושין לאהבה זו.

אוואדע, זאגט ער, כיבוד אב ואם, מיט די די סארט פרטים, אבער ס'דא געוויסע פרטים וואס אין זיי, אין זיי קומט ארויס צום אויסדרוק דעם נפשיות'דיגן קשר פון א טאטע מיט א זון, וואס א פריינטליכן קשר וואלט וואלט וואלט וואלט נישט געהאט אזא מין סארט ענין. דווקא דעם קשר פון אב מיט בן, זאגט ער, וואס א וואס א וואס א וואס א קינד וועט אלץ וועט אלץ טון פאר זיין טאטן, איז אין דעם אזא מין סארט פעולה וואס א קינד לייגט זיך אוועק פאר אלץ פארן טאטן, אין דעם גיבט זיך ארויס דעם נפשיות'דיגן אהבה וואס א איד האט צום וואס א קינד האט צום טאטן. על דרך זה בנוגע צום אייבערשטן מיט אידן, וואו דרוקט זיך אויס דעם קשר נפשי כביכול, דעם קשר וואס איז דא מיטן אהבתי אתכם אמר הוי' פון למעלה מסדר השתלשלות איז דאס דווקא דורך קיום התורה ומצוות שהם בחינת לבושין לאהבה זו, די אלטער רבי מסביר פארוואס, פארוואס דווקא תורה און מצוות, פארוואס נישט אפשר א איד וועט וועט אליין בוחר זיין טון זאכן פארן אייבערשטן, כ'ווייס ער וועט ער וועט ער וועט מחבר זיין ניגונים פארן אייבערשטן, פארוואס זאל דאס נישט קענען זיין א אויסדרוק פון דער אהבה פון איד צום אייבערשטן, פארוואס וואלט נישט די אייבערשטער געקענט אז יעדער איינער זיין אייגנארטיגן אופן זאל ארויסדרוקן זיין אהבה צום אייבערשטן? פארוואס נישט? דאס זאגט רבי כי מאחר שבחינת אהבה זו נמשכה מבחינת דלאו מכל אינון מידות כו', למעלה מגדר חכמה כו', אינה נתפסת בשום שכל שבגדר חכמת הנבראים והשגתם. וואס א נברא וועט וועלן אויסדרוקן ווי א נברא דרוקט אויס זיין אהבה, האט עס נישט צו טון מיט דעם אהבה וואס רעדט זיך אין דער מדריגה. דא רעדט זיך א מדריגה מצד דעם וואס מצד דעם אין סוף פון אלוקות איז קיין הרגש נישט פון א נברא, קען נישט אויסדרוקן דעם אהבה וואס דער אייבערשטער האט צו אידן, דווקא תורה ומצוות דאס דאס אין דעם איז א טוב אלא כאשר תפיסא ומתלבשת בתורה ומצוות שהם רצונו וחכמתו יתברך מבחינת אנת חכים ולא בחכמה ידיעא, אין תורה ומצוות איז פאראן דער אין סוף במילא דאס זענען די לבושים אז א איד טוט א מצוה מצד אחד א מצוה איז א זאך וואס איז א לבוש דאס הייסט ס'איז א מעשה פרטי, לערנען תורה איז א דבר פרטי. קען זיך אריינלייגן אין לערנען א מצוה איז א דבר פרטי, אין דעם דווקא אין דעם ווערט מלובש דעם דעם אור האהבה וואס איז דא מצד אור אין סוף, דווקא אין מעשה מצוות און דווקא אין תורה און מצוות, דווקא אין תורה און מצוות ווערט נקבע ביי א אידן אין זיין טאג טעגליכן לעבן דעם טיפסטע שורש פון א אידן אין אייבערשטן, אין דעם אהבתי אתכם אמר ה'. ער רעדט, ער פילט נישט אז ס'איז, אבער דער אלטער רבי רעדט דא א איד וואס איז מתבונן, וואס רעדט זיך אים איין, א איד איז זיך מתבונן אין דעם ענין און ס'לייכט ביי אים, נאר ער זוכט וואו קען זיך, וואו קען ער מתפיס זיין דער אהבה אז דאס זאל, אז דאס זאל נתפס ווערן ביי אים, און בשעת ער לערנט תורה אדער טוט א מצוה, ווערט נתפס דער אהבה אין כלים.

וואו זעט מען עס אין תורה ומצוות? אויב מען קוקט אויף תורה ומצוות, אויף וואס איז דער נקודה פון תורה כי טוב סחרה מכל סחורה? אויף וואס איז דאס תורה? ס'איז דא פארשידענע חכמות אין וועלט, נאר תורה איז זייער א גרויסער חכמה, דער בעסטער חכמה, און יעמאלט איז דאס נישט קיין כלי צו דער אהבתי אתכם מצד דעם אור אין סוף וואס איז לאו מכל אינון מידות איהו כלל. יעמאלט יעמאלט וועט זיך נישט שפירן פון דעם, דאס אז דער אייבערשטער גיט אן זיך אליין. דורך תורה, דאס איז ענין פון חכמה, דאס איז ענין פון חסד עולם, דורך תורה און מצוות קען א איד, אין תורה און מצוות איז מלובש דער מדריגה פון אין סוף, ווי דער אייבערשטער אליין, און בשעת א איד לערנט תורה קען ער פון דארטן שפירן דער אהבה וואס דער אייבערשטער אליין גיט זיך אפ און פארבינדט זיך מיט א אידן. דאס איז העכער פון דעם, און דאס רעדט אלטער רבי בהמשך המאמר, וואס אלטער רבי רעדט אויכעט, אז וואס איז מלובש אין תורה, נישט א ענין מוגבל, נישט קיין מעלה מוגבלת ווי אלקות שטייט בצמצום און מלובש אין תורה דעם אין סוף דעם אנת חכים ולא בחכמה ידיעא דער אור אין סוף פון אלקות דאס איז מלובש אין תורה און בשעת א איד לערנט תורה קען ער שפירן טאקע דעם אהבתי אתכם אמר ה' דער שרש פון א אידן מצד דעם אין סוף פון אייבערשטן. איך זאג, וואס נוגע צו אונז לפועל, צו מען האלט ביי דעם צו נישט, אויף דאס דארף מען וויסן אז אין א מצוה פאראן דער יוקר פון א מצוה, נישט נאר בערך ענייני העולם דאס איז די בעסטע זאך אויף דער וועלט, נישט נאר אז תורה איז די בעסטער חכמה, צו מצוות זענען די בעסטע זאכן צו טון, דאס איז פארבונדן מיט א מדריגה פון אייבערשטן וואס איז בכלל נישט בשייכות מיט וועלט, לאו מכל אינון מידות איהו כלל, און דאס איז פאראן אין תורה. און ווי האבן מיר א שייכות מיט דעם, מיר זענען גלאטע קליינע מענטשן, דאס איז אהבתי אתכם אמר ה', אז דער אייבערשטער אליין האט זיך פארבונדן מיט א אידן, און ער האט ליב א אידן, און דערפאר האט ער אונז געגעבן זיין מהות, זיין עצ, זיין אין סופיות האט ער אונז געגעבן אין זיין תורה און מצוות, און אין דעם האט ער זיך אויסגעדריקט זיין אהבה, זיין נפשיות'דיגע פארבונד מיט אונז. וזהו, וועט דער אלטער רבי טייטשן זייער אינטערעסאנט דעם המשך הפסוק. פון פרשה ראשונה של קריאת שמע, וזהו והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך וכו', וואס איז די פשט והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך אשר להיות גילוי בחינת אנכי מי שאנכי, ווי וועט נתגלה ווערן ביי אידן דעם אנכי דעם עצמות פון אלוקות, הוא על ידי והיו הדברים האלה דווקא דווקא דורך די ווערטער דברי תורה, ולכך ודיברת בם ולא בדברים בטלים, די אלטער רבי טייטשט זייער אינטערעסאנט, וואס איז דברים בטלים? האט ער איבערטייטשט, פירוש ודיברת, פירוש ודיברת, מרן, וואס הייסט, וואס הייסט ודיברת, מען האט שוין פריער געזאגט והיו הדברים האלה, און וואס לייגט ער צו ודיברת, ער זאגט דאך והיו הדברים, ווי וויל זאל נתגלה ווערן צו די מדריגה פון אנכי מי שאנכי, זאל זיין והיו הדברים האלה, און וואס לייגט ער צו ודיברת בם, וואס איז דער תוספת, פירוש ודיברת מלשון ידבר עמים, שהוא לשון הנהגה והמשכה, ידבר איז די פשט, איז די פשט, איז די פשט אז זאל נמשך ווערן. כלומר, המשכת גילוי אהבה היא בלבוש התורה דווקא, ווי וועט נתגלה ווערן דער אהבה פון אייבערשטן צו אידן דווקא אין תורה, ולא בשאר חכמות שהן לשכל והשגת הנבראים, ס'איז אין תורה נישט קיין ענין פון שכל הנבראים, דאס וועט אלטער רבי מדגיש זיין, תורה נישט עפעס א, נישט ס'איז דא שכל הנבראים, תורה איז איז איז אסאך קלוגער פון אלס, ס'איז דער, תורה איז אן אנדערע ענין, ס'איז נישט קיין שכל הנבראים, ס'איז בעצם מיט דאס איז ער פארבונדן מיט אין סוף. ער זאגט, און פארקערט, שכל והשגת הנבראים איז כולם נקראו אצלו יתברך דברים בטלים, דלאו אורחא דמלכא לאשתעי במילין דהדיוטא. דאס הייסט, אזוי פשוט קען מען קען מען טראכטן אמאל, עס איז נישט קיין ריכטיגער פארשטאנד, אבער אזוי קען מען טראכטן אז עס איז פאראן חכמות, תורה איז אויך א חכמה, כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, דאס איז זייער א טיפער חכמה, א בעסערע חכמה,

ווייל דאס גייט ערלים אט דאס האט די אלטער רבי גערעדט אלץ ביז דער שורה האט די אלטער רבי גערעדט ווי אויפטון אז דער אהבה וואס איז דא פון אייבערשטן פון אין סוף צו אונז זאל נתלבש ווערן אין א לבוש וכלי אז א איד זאל דאס זאל דאס קענען האבן א ווירקונג אויף אים און קענען זיין פארבונדן מיט דעם אהבה אין א פועל ממש'דיגן אופן. דורך תורה און דורך מצוות. איצט הייבט אן די אלטער רבי רעדן דער צווייטער נקודה וואס די אלטער רבי, די אלטער רבי רעדט דאך פיר צוויי נקודות פריער, ערשטנס אז א איד זאל קענען האט בכח דורך אהרן הכהן ממשיך זיין על נפשו די מדריגה פון אהבה רבה, דאס איז ערשטנס, צווייטנס דאס האט זאגט די אלטער רבי אז א איד האט בכח אז ער זאל מעורר זיין, ווער איז מעורר אז זאל ווערן בכלל דעם גאנצן ענין פון סדר השתלשלות, ווער טוט עס אויף טוט עס אויף א איד, זאגט די אלטער רבי בכדי אויפטון דעם ענין, אז פון דעם אור אין סוף שלמעלה זאל נמשך ווערן סדר השתלשלות בדרך יש מאין, איז דאס אויכעט דורך דעם ענין פון לימוד התורה און קיום המצוות. עס איז אלטער רבי א צווייטע ווארט אין לימוד התורה געווען, א מורא'דיגע ווארט אין לימוד התורה וקיום המצוות, נישט נאר אז לימוד התורה וקיום המצוות זענען זענען זענען דער לבוש בכדי א איד זאל מאיר זיין ביי אים אין נפש דעם אהבת השם דעם אהבתי אתכם אמר הוי' פון דעם אור אין סוף, נאר נאכמער בכדי אז זאל ווערן דעם גאנצן מציאות פון סדר השתלשלות, זאל נתהווה ווערן דעם גאנצן סדר הבריאה, אצילות און די גאנצע סדר השתלשלות בכדי עס זאל ווערן די גאנצע מציאות, דאס איז דורך דעם וואס א איד איז מעורר למעלה אז עס זאל ווערן סדר השתלשלות, א איד איז מעורר דעם אור אין סוף, ווי איז א איד מעורר דעם עיר אין סוף? דורך לימוד התורה וקיום המצוות, זאגט דער רבי אזוי, ועל ידי עסק התורה למטה, דורך דעם וואס א איד לערנט תורה למטה, וואס דאס איז חכמת ה' יתברך, דעם אייבערשטנ'ס חכמה, איז ממשיכין האהבה עליונה להיות גילוי אור אין סוף בחכמה, דורך דעם איז מען ממשיך אז עס זאל נתלבש ווערן אור אין סוף אין חכמה. דער אלטער רבי רעדט באמת אביסל אנדערש ווי דער אלטער רבי זאגט, פריער זאגט דער אלטער רבי וואס איז די נקודה פון תורה וואס דורך דעם לייכט דער אהבה וואס איז דא מצד אור אין סוף, איצטער רעדט אלטער רבי דעם דעם נקודה אין תורה וואס תורה איז אור אין סוף פון חכמה, דורך דעם וואס א איד לערנט תורה איז ער מלביש טוט ער אויף אז זאל נמשך ווערן פון אין סוף זאל נמשך ווערן אין פון עשר ספירות דאצילות, פריער הייבט זיך אן די ראשית הספירות איז חכמה, דאס טוט זיך אויף דורך לימוד התורה פון א אידן, ווערט נמשך אור אין סוף אין חכמה, און דאס איז די ענין פון און דער אלטער רבי טייטשט דאס, וזהו ענין עסק התורה לשמה, וואס איז לשמה? לשמה הייסט לשם התורה, דהיינו להיות גילוי אור אין סוף בחכמה, שבחינת התורה דאורייתא מחכמה נפקת, דאס איז די מדריגה א איד לערנט תורה בכדי ממשיך זיין אור אין סוף אין תורה. ס'איז דורך דעם וואס מיט וואס איז ער פארבונדן ער ביי אים לייכט בנפשו דעם אהבה רבה ואהבתי אתכם און מצד דעם זעצט ער זיך אוועק לערנען תורה איז ער ממשיך אין תורה דעם דעם דעם אהבתי אתכם פון אור אין סוף און דורך דעם טוט ער אויף למעלה אז זאל ווערן די האצלה פון עולם האצילות. וזוהי המשכת ראשית התהוות א. וזוהי המשכת ראשית התהוות ההשתלשלות מאין ליש, ווער טוט עס אויף? א איד טוט עס אויף, אז זאל נמשך ווערן און נתהווה ווערן סדר השתלשלות וואס הייבט זיך אן פון ראשית חכמה, אה, דאס איז די ערשטע זאך, דערנאך דארף זיין די בנין פון חסד, דערנאך צריך להיות המשכה ב' נאך א המשכה, א צווייטער המשכה במידות גם כן, וואס דאס איז בראשית שהוא החסד כי הוא ראשית הבנין, איז ס'פארהאן צוויי ראשית'ן, ס'איז דא איין ראשית ראשית חכמה, וואס דאס איז מוחין דאצילות, און דערנאך דארף זיין א צווייטער המשכה, א צווייטער ראשית, דאס איז ראשית פון מידות. דאס איז חסד, דאס איז חסד, כמו שכתוב כי אמרתי עולם חסד יבנה, והמשכה זו, וואס ווערט טוט וואס נמשך פון אור אין סוף אין מידות דאצילות, איז דאס על ידי עשיית רמ"ח איברין דמלכא שבהם ועל ידם ממשיכים גילוי למעלה אור אין סוף ברוך הוא בחסד. איז זאגט אלטער רבי אן אנדער ענין, אז דורך לימוד התורה וקיום המצוות טוט מען אויף, ער זאל נתהווה ווערן אין ענין פון עולמות. פון וואנעט הייבט זיך אן דעם גאנצן מציאות פון עולמות? הייבט זיך אן פון אצילות. אין אצילות גופא איז פאראן צוויי ראשית'ן, איין ראשית איז די ראשית חכמה, זאל אנהויבן אין חכמה בינה ודעת, און דערנאך אז עס זאל ווערן עולם חסד יבנה, דערנאך דארף זיין מידות בכדי עס זאל זיין התהוות העולם מוז זיין פריער מידות, וואס דאס ווערט אויפגעטון דורך מצוות, איז דורך לימוד התורה איז מען ממשיך אור אין סוף אין חכמה, און דורך קיום מצוות איז מען ממשיך אור אין סוף אין מידות. וזהו ושמרו דרך השם לעשות צדקה כו', זאגט אט אויף דער דרך השם כלומר המשכת גילוי השם מהעלם אל הגילוי. וואס איז דער דרך השם? נקרא המשכה זו בשם דרך על דרך משל כדרך שהולכים בה מעיר לעיר, ווער טוט אויף עס זאל נמשך ווערן א ענין פון דרך השם אז עס זאל נתגלה, וואס איז די פשט א דרך? א דרך איז די פשט אז עס זאל נתגלה ווערן, וואס איז די פשט א דרך על פי פשטות ווי דער צמח צדק ברענגט אויך די הגהה, וואס איז די פשט א דרך? א דרך איז די פשט אז עס איז דא דער מקום דעם ארמון המלך, עס איז דא וואו דער מלך איז און עס איז דא א מקום רחוק. דארטן וואו עס געפינט זיך סתם סתם רעגולער מענטשן, סתם אנשים אנשים רגילים, אנשים אנשים פשוטים. ווער פארבינדט דעם ארמון המלך אז זאל קענען זיין א א פארבינדונג צווישן דער ארמון המלך מיטן מקום פון אנשים פשוטים, דאס איז דער דרך, דאס איז דער וועג. איז ושמרו דרך השם, א איד שאפט א דרך, ער מאכט א דרך אז עס זאל נתגלה ווערן אלוקות פון דעם אין סוף פון אלוקות זאל זאל נמשך ווערן צו א מענטשן דא למטה. ווער טוט דאס אויף? א איד טוט דאס אויף. ווי אזוי טוט עס אויף? דורך דעם וואס א איד טוט א מצוה איז ער ממשיך למעלה, איז ער מעורר, טוט ער אויף למעלה דעם ענין פון חסד, וואס דאס איז דער המשכה, דאס איז דער דרך אז זאל נמשך ווערן אור אין סוף צו למטה. דאס זאגט דער אלטער רבי, דרך הוי' כלומר המשכת גילוי הוי' מהעלם אל הגילוי. לעשות צדקה שהיא עשיית והתהוות בחינת הצדקה והחסד, א איד איז ממשיך זאל נתהווה ווערן דעם ספירה פון חסד, כמו שכתוב וצדקה ביעקב אתה עשית, שנעשה בחינת צדקה מלמעלה על ידי ישראל, ווער האט אויפגעטאן זאל נמשך ווערן די בחינה פון צדקה למעלה, דאס איז דורך א איד. אל תקרי בניך, דאס זאגט מען אויכעט אל תקרי בניך אלא בוניך שעל ידם בנין החסד, כמו שכתוב עולם חסד יבנה, דאס איז די פשט אז דורך א מצוה דורך תלמוד תורה שאפט א איד אין א וועלט, דאס אלטער איז כפשוטו, דער סדר התהוות פון וועלט הייבט זיך אן פון אור אין סוף. ווער איז מעורר אז דער אייבערשטער זאל מהווה זיין א וועלט? ווער איז דאס מעורר? ווער איז מעורר אז זאל זיין די המשכה פון אור אין סוף אין עולמות, דארט האט ער דאס איז א אידן דורך קיום התורה ומצוות. ולכן נקרא כנסת ישראל יונתי תמתי, דערפאר ווערט א איד אנגערופן תמתי, כלומר, שמתממת ומשלמת אותו כביכול להיות תמים ושלם רמ"ח איברים דמלכא. ס'איז כביכול אן א אידן שטייט דער אייבערשטער אין א ענין פון אין סוף, אבער אז דער אין סוף זאל נתלבש ווערן אין וועלט, נתלבש ווערן אין גדרים פון ציור פון חסד חכמה און חסד, איז דאס דווקא דורך א אידן. דווקא דורך א אידן איז א איד משלים כביכול דעם דמות פון אייבערשטן. אן א אידן בלייבט דער אייבערשטער כביכול אנגעטון אין א ציור פון אין סוף, און ווערט נישט מלובש אין א ענין פון ספירות אין ענין פון כלים, א ענין פון איברים. דווקא דורך א איד לערנען תורה דא למטה אין דער וועלט, איז ער ממשיך און מאכט א חיבור צווישן דעם אין סוף מיטן אייבערשטן אז דאס זאל נתלבש ווערן אין ספירות. כלומר, שממשיכים את בחינת הרמ"ח איברים על ידי רמ"ח מצוות וכו'. איז דאס אלץ רעדט די אלטע רבי וואס טוט זיך אויף דורך דעם דורך דעם צוויי ענינים וואס ווערט אויפגעטאן דורך ענינו פון אהרן, אהרן איז כהן גדול, ער ער אהרן איז פארבונדן וואס איז זיין בחינה למעלה דעם בחינה פון רב חסד, איז אהרן טוט אויף באמת צוויי זאכן, ערשטנס טוט אויף אהרן אז זאל נמשך ווערן ביי א אידן אין זיין הארצן עס זאל מאיר זיין ביי אים די בחינה פון אהבה רבה, עס זאל לייכטן אויף יעדן זיין אין זיין הארצן דער אהבה וואס דער אייבערשטער האט מצד דער מדריגה פון אין סוף פון לאו מכל אינון מידות איהו כלל. דער אהבה ווי ס'איז מושרש אין אין סוף אין אלוקות, דאס זאל לייכטן ביי אידן אין הארצן, און צווייטנס טוט אויף אהרן הכהן אז זאל נמשך ווערן פון דעם אין סוף, זאל נמשך און נתהווה ווערן סדר השתלשלות. און דער אלטער רבי רעדט פריער אין עבודה, וואס וואס איז דער פשט אין דעם? און וואס איז דער לבוש, צוויי זאכן, וואס איז דער לבוש אויף צו מתפיס זיין דעם אהבה?

דריי מדריגות אין די לבושים. והנה, בתיקון ועשיית לבושים אלה יש ג' בחינות ומדריגות. מדריגה א' הוא של משה, דאס דארף מען הערן וואס די אלטער רבי רעדט, די אלטער רבי רעדט עפעס נאך בקיצור, די אלטער רבי רעדט זייער קורץ, אבער די אלטער רבי רעדט, מ'דארף אביסל צולייגן קאפ וואס די אלטער רבי זאגט, זאגט ער אזוי, מדריגה א' הוא של משה, דער ערשטער פסוק, דער ערשטער פסוק איז אז ועשית, דו זאלסט מאכן בגדים, בחינת משה. וואס איז דאס, פריער וואס איז דאס משה? כי משה נקרא על שם כי מן המים משיתיהו. משה איז נמשך געווארן פון די בחינה פון מים. וואס איז די בחינה פון מים? ופירוש, וואס איז די טייטש משיתיהו, מההעלם אל הגילוי? עס איז אז משה נמשך געווארן פון א מדריגה פון העלם שנמשך מן ההעלם שלמעלה מן ההשתלשלות אין משה רבינו, וואו פון וואנעט שטאמט די מדריגה פון משה רבינו, א מדריגה וואס איז העכער פון השתלשלות, מן המים, וואס איז דאס מים? בחינת מקור התורה, וואס איז די ראיה מים איז די בחינת מקור התורה? ווייל כל התורה איז נאר בחינת כד שנשאב מן הים, הם כ"ד ספרי דאורייתא, שטייט גאנץ די כ"ד ספרים דאורייתא דאס זענען בחינת כד, וואס ווערט דאס איז אין כד, וואס וואס אין דער כד נעמט זיך וואסער פון דער ים, און תורה איז איז ווי די אלטע רבי זאגט תורה איז א כד א כלי וואס דארטן איז מלובש דארטן איז נשאב א חלק פון דער מים העליונים, משה רבינו איז מושרש אין דעם ים אין דעם מים אליין וואס איז נאך העכער פון דער מים שבכד, ס'איז דא דער מים שבכד און ס'איז דא דער כד איז דאך שואב מים פון דער ים, משה רבינו איז מושרש אין דער מים וואס איז העכער פון דער כד. ס'איז מקור התורה. כמו שכתוב ותמלא כדה ותעל, איז וואו איז משה רבינו, משה רבינו מושרש אין א בחינה וואס איז נאך העכער פון תורה, דאס שטייט דא, מדריגה וואס איז העכער פון תורה. אוי, זאגט ער אזוי, איז און משה רבינו דארף, משה רבינו, דאס הייסט אזוי, וואס זענען די לבושים, די לבושים איז תורה ומצוות, ווער מאכט דער לבוש? דער לבוש מאכט משה רבינו, דאס איז די ערשטע מדריגה פון לבושים, משה רבינו איז נאך העכער פון תורה, און ער מאכט דער לבוש פון תורה, דער אלטער רבי וועט באלד אפטייטשן וואס דאס מיינט, איז זייער א הויכע מדריגה, פון וואנען שטאמט דער לבוש, א לבוש וואס שטאמט מצד די מדריגה וואס איז נאך העכער פון השתלשלות, דער אלטער רבי רעדט נישט סתם השתלשלות פון וועלט, ער רעדט פון השתלשלות העכער פון מקור התורה, ים, מדריגה פון מים, מן המים משיתיהו. זאגט דער רבי אזוי, והנה, פריער זאגט דער רבי אזוי, בחינת לבוש זה, וואס משה רבינו מאכט, דעם בחינת התורה וואס משה רבינו מאכט, הוא ענין מה שאמרו רז"ל שהתורה נקרא כלה, תורה ווערט אנגערופן כלה, ומאורסה מורשה קהילת יעקב. אז זי איז נאר מאורסה צו בחינת יעקב, תורה איז בחינת כלה. וואס איז ישראל? וישראל הם בחינת חתן המשפיע כו', שהם המשפיעים להיות בחינת אור אין סוף בחכמה. והם העוסקים בתורה לשמה, לשם התורה. דער אלטער רבי רעדט דא אז משה רבינו וואס אפילו על פי פשט משה רבינו איז דער וואס איז געווען וואס האט וואס האט ממשיך געווען וואס האט ממשיך געווען תורה, דער אלטער רבי רעדט דא, וואס זאגט דער אלטער רבי פריער? אז פאראן וואס איז דער נקודה פון תורה? א לבוש אז זאל דארטן מאיר זיין דעם אהבתי אתכם אמר ה', דער אהבה וואס איז דא פון אייבערשטן, דער אהבה עצמית וואס דער אייבערשטער האט צו אונז מצד דער מדריגה פון אלוקות וואס איז נאך העכער פון דעם גאנצן ענין הבריאה. תורה מצד עצמה איז א ענין פון שכל, א ענין פון חכמה, חכמה, חכמה עילאה טאקע, אבער א ענין פון חכמה. ווער איז ממשיך אין תורה אז זאל מאיר זיין אין תורה דעם אור אין סוף שלמעלה מהתורה איז דאס דורך משה רבינו. משה רבינו וואס דער דארף ער דווקא מאכן דער לבוש. דא רעדט זיך א לבוש אז דורך דער לבוש זאל מאיר זיין דער אהבה דער אהבה רבה, און בכדי אז אין דער לבוש זאל מאיר זיין דער אהבה רבה דארף מען אנקומען צו א מדריגה פון משה וואס ער איז מושרש נאך העכער פון סדר השתלשלות. ס'הייסט אזוי. דער אלטער רבי זאגט עס פאראן אהרן, אהרן איז דער מדריגה פון אהבה רבה, ער איז ממשיך ביי אידן, ער איז מושרש אין דער מדריגה פון דער ואהבתי אתכם אמר ה'. אבער איצטער זוכט מען אהבתי אתכם אמר ה' וואס זאגט מען בנוגע צום משל פון טאטן מיט די קינד, דאס איז א נפשיות'דיגע אהבה וואס איז נישט פארבונדן מיט פרטים, וואס אין וואס גיבט זיך ארויס דעם אהבה זיין בעצם פארבונדן, א טאטע האט ליב א קינד, אין וואס וועט זיך, אין וואס באשטייט דאס, ער איז אים מכבד, ער האלט פון אים, נישט אין דעם רעדט, נישט אין דעם באשטייט דאס, א נפשיות'דיגע קשר פון טאטע מיט א קינד. איצטער דארף ער זיך אויסדריקן אין א לבוש, זאל זיך עפעס אויסדריקן אין א פרט, אין א דבר מסוים. דארף מען פארבינדן דעם אהבה רבה מיט א ענין פון ציור, מיט א ענין פון הגדרה, מיט א ענין פון חכמה, מיט א ענין פון מעשה המצוות, א ענין פון מידות, מען דארף פארבינדן דעם אהבה פון ואהבתי אתכם מיט א דבר פרטי. בכדי צו שאפן א לבוש, דאס הייסט נעמען א דבר פרטי, און אין אים זאל קענען זיין פארבונדן דעם אהבה מצד דעם אהבה עצמית, דארף מען אנקומען צו זייער א הויכע מדריגה וואס איז נאך העכער פון דער אהבה עצמית אליין. נאך א טיפערע מדריגה, און דאס איז די מדריגה פון משה רבינו, משה רבינו איז דער וואס קען מאכן דער לבוש אויף צו פארבינדען דעם אהבה עצמית מיט מיט מיט חכמה, מיט שכל התורה, איז אהרן הכהן מצד עצמו איז ענין פון אהבה רבה ווי ס'איז מופשט פון לבושים, ווער פארבינדט דעם אהבה עצמית אז דאס זאל לייכטן אין דעם עסק התורה פון א אידן, אז אין לערנען דעם שכל התורה זאל דארטן מאיר זיין און דארטן זיין פארבונדן דעם אהבתי אתכם דעם אהבה עצמית צום אייבערשטן, איז דאס דווקא דורך משה רבינו. דאס משה רבינו, פארוואס? ווייל משה רבינו איז מן המים משיתיהו, ער איז פארבונדן מיט העכער אינגאנצן פון סדר השתלשלות, דערפאר האט ער בכח צו פארבינדן אור אין סוף אז דאס זאל לייכטן בגלוי אין דער תורה, אין חכמת התורה. דאס זאגט אלטער רבי. זאגט ש ה, דערפאר ווערט דער איד אנג, מצד דער בחינה פון משה וואס איז דא אין א אידן ווערט א איד אנגערופן משפיע, ער איז א משפיע אין תורה, שהם המשפיעים די איז בחינת אור אין סוף בחכמה, והמה עוסקים בתורה לשמה, וואס הייסט לשמה? לשם התורה. ס'איז דהיינו שיתהווה בחינת תורה. ווער האט ווער מצד וואס ווערט געשאפן א מציאות פון חכמה אלס לבוש צום אין סוף איז דאס דורכן משה רבינו. וכתיב ועשיתם אותם אשר יעשה אותם האדם כו' שהאדם הוא הממשיך ועושה אותם מצוות. דאס הייסט א איד ער מאכט די מצוות. א מצוה מצד עצמו ווי דער אלטער רבי זאגט פריער, א מצוה מצד עצמו איז ענין פון מידות, ענין פון חכמה, צדקה איז ענין פון חסד, אבער ווער טוט אויף אז אין דער מצוה זאל מאיר זיין, זאל לייכטן דעם אין סוף וואס איז העכער פון חסד, דאס איז דורך דעם וואס א איד טוט א מצוה, דאס איז בחינת משה רבינו. פארבינדן דעם אהבה עצמית מיט א דבר פרטי, דאס איז די מדריגה פון משה רבינו, כי מן המים משיתיהו דער אלטער רבי טייטשט זייער א אינטערעסאנטע זאך איצט. והנה בזה יובן ענין, דורך דעם וועט מען פארשטיין, מיט דעם וואס בשעת א איד טוט א מצוה, איז ער שאפט דער מצוה, דאס הייסט ער פארבינדט דעם אין סוף מיט דער מצוה מיט דעם וועט מען פארשטיין ענין ברכת המצוות שהוא כענין ברכת חתנים ווי דער אלטער רבי נעמט וואו דער שהוא כענין ברכת חתנים ונישואין כמו שכתוב בזהר לית ברכתא שריא אלא באתר דדכר ונוקבא איז אין זהר שטייט אז א ברכה איז נאר פארהאן וואו ס'איז דא א יחוד דכר ונוקבא איז ברכת המצוות בדוגמת ברכת חתנים בשעת ס'איז דא א ענין פון יחוד דכר משפיע ומקבל דארטן ווערט נמשך א נייע המשכה וואס איז העכער סיי פון דער משפיע סיי פון דער מקבל? ווי איז דא א ברכה ביי א מצוה? ווייל דורך א מצוה ווערט אויך א יחוד וחיבור צווישן משפיע מיט מקבל, דער אלטער רבי טייטשט. שבמקום שיש משפיע ומקבל נשפע תוספת וריבוי שפע ואורה מלמעלה מעלה מבחינה גבוה מאד נעלה, יותר משל ב' הבחינות של משפיע ושל מקבל. כמו שכתוב זכר ונקבה בראם ויברך אותם בשעת ס'דא זכר ונקבה ביחד יעמאלט איז דא המשכה מיוחדת ויברך אותם א נייע המשכה מלמעלה וברכה והמשכה זו דאס איז די בחינה פון משה למעלה מהשתלשלות דער אלטער רבי זאגט אזוי וואס איז דער משפיע דער משפיע איז אין סוף דאס איז דער משפיע דאס איז דער ואהבתי אתכם דאס איז די בחינה פון אהרן אהבתי אתכם אמר ה' וואס איז דער מקבל דער מקבל איז דער לבוש דער שכל התורה, דער חכמת התורה, צי דער מעשה המצוה, דאס איז דאס איז דער מקבל. בשעת ס'איז דא דער יחוד פון דער משפיע און מקבל, דער יחוד פון דעם אין סוף מיטן מצוה, דער יחוד מיט די אין סוף מיטן תורה, און דורך דעם ווערט נמשך א נייע המשכה וואס איז נאך העכער פון דעם אהבתי אתכם אמר השם, נאך א טיפערע מדריגה וואס איז נאך העכער פון דעם ענין, און דאס איז די מדריגה פון משה רבינו אליין, כי מן המים משיתהו. ולכך ביום שהוקם המשכן כתיב ויביאו את המשכן אל משה, מען האט געבראכט דעם גאנצן משכן אל מ ואמר, משה האט געזאגט, ויהי נועם כו', שתהי' השראת הברכה מלמעלה מעלה, ס'איז דער אלטער רבי טייטשט, ס'איז געווען שוין א משכן, און א משכן איז א פלאץ וואס איז דא השראת אלוקות, ס'איז מען האט געהאט א לבוש, א משפיע מיט א מקבל מ'האט געהאט די כלי המשכן די די חפצים פון משכן און זיי זענען געווען די מקבלים די כלים און אין זיי איז געווען מלובש דעם אור השכינה און מ'האט עס אלץ געבראכט צו משה רבינו פארוואס אז זאל נמשך ווערן נאך א העכערע גילוי פון בחינת משה רבינו ס'איז בשעת די יחוד משפיע מיט מקבל דעם יחוד פון אין סוף מיט מיט מידות דורך דעם ווערט נמשך א ברכה און המשכה מלמעלה מעלה נאך העכער פון די מדריגה פון אהרן הכהן דאס איז בחינת משה. איז דער אלטער רבי ממשיך, דער אלטער רבי טייטשט דעם גאנצן מושג פון ברכות, און דאס איז ברכות המצוות, זאגט ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם, ברוך כו' מלך העולם, עס הייסט ברוך שיהי' ריבוי בשפע ברכה והמשכה מעולם ועד עולם. וואס איז דער תכלית? וואס איז דער מיין? וואס איז דער מכוון פון דער גאנצער מורא'דיגע המשכה פון דעם פון מקור המים פון משה רבינו, אז עס זאל נמשך ווערן וסוף הברכה הזאת להיות גילוי מלכות יתברך, מלכותך מלכות כל עולמים, אז דאס זאל נמשך ווערן אין וועלט, זאל נרגש ווערן דעם גדלות פון אייבערשטן, אז אין דער אין דער גשמיות'דיגער וועלט זאל מאיר זיין דעם גדלות השם. והוא בחינת לבוש. כמו שכתוב הוי' מלך גאות לבש כתיב ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות שמידת מלכותו בבחינת לבוש לחכמתו ורצונו ומידותיו יתברך הנמשך ומתגלה בתוספות וריבוי האור שלמעלה מעלה מסדר השתלשלות. טוהן וואס די אלטע רבי זאגט. די אלטע רבי זאגט דא אז מלכות אין דעם, די אלטע רבי וועט שפעטער זאגען א שטארקע ווארט וועגען דעם, אז מלכות אין דעם דווקא דאס איז די לבוש דורך וואס ס'ווערט נתגלה,

לפי ערך ווי הויך דער השורש המשכה איז, אזוי דריקט זיך אויס אז דאס ווערט נמשך און ביז ביז אין וועלט אליין, ביז אין א מדריגה פון מלכות. בשעת און דער אלטער רבי זאגט פריער, וואס דער אלטער רבי? דורך תורה ווערט נמשך אור אין סוף אין חכמה, דורך מצוות ווערט נמשך אור אין סוף אין מידות, דורך משה רבינו דורך דעם יחוד משפיע ומקבל ווערט נמשך אור אין סוף ביז אין בחינת מלכות, נאך נידריגער. איז בכדי אז די המשכה זאל אנקומען ביז אין לבוש מלכות למטה מטה, דארף מען אנקומען דווקא פון די המשכה למעלה מעלה פון די מדריגה פון משה. מצד דאס תורה אליין איז ממשיך אין חכמה, מצוות אליין איז ממשיך אין מידות, אז זאל נמשך ווערן אין מלכות, דארף מען ווערן, דארף מען מעורר זיין דעם שורש המשכה פון אור אין סוף, וואס איז נאך העכער פון תורה און מצוות, בחינת משה. הא? בשעת ס'איז דא דער יחוד משפיע ומקבל, דורך דעם ווערט, דורך ברכות, דאס איז ברכות המצוות, אבער ס'איז נאך פאר'ן מצוה, בשעת ס'איז דא דער יחוד משפיע ומקבל, דורך דעם ווערט נמשך א תוספת ברכה והמשכה פון אין סוף. דאס איז איין מדריגה פון עשיית לבושים, מדריגה פון משה רבינו. מדריגה השנית איז בחינת עשיית לבושים שעושים חכמי לב. דערנאך איז דא די לבושים וואס די חכמי לב מאכן. וואס זענען, וואס איז די לבושים? דאס איז א נידעריגער מדריגה. על שם שאין להם אלא לב אחד בבחינת ביטול בחינת חכמה. אין די מדריגה פון משה רבינו אין וואס א מדריגה פון העכער פון סדר השתלשלות לגמרי, דארטן וואס בכלל בכלל נישטא די גאנצע סדר פון הגבלות, ענין פון מקור התורה, למעלה מסדר השתלשלות לגמרי, דארט רעדט זיך מחכמי לב, ער האט אין זיך א ביטול, נישט קיין ביטול א מדריגה פון א ביטול א העדר הגבלה'דיגע ביטול, נישט קיין ביטול פון אין סוף ווי משה רבינו איז ביטול, נאר א ביטול וואס איז בבחינת חכמה. פארוואס? פארוואס דארף ער זיין בבחינת ביטול? כי בחינת נפרד, אויב א איד איז נפרד פון אלוקות, ער טראכט וועגן זיך, איז דאס יש לו, איז דאס איז שתי לבבות, איז דאס נישט קיין לב אחד, איז דאס, דער פסוק זאגט חכמי לב אז זיי האבן איין לב, איין הארץ, אויב א איד שטייט בבחינת פירוד פון אייבערשטן האט ער צוויי הערצער, צוויי לבבות, ווייל א איד איז, ווי דער אלטער רבי זאגט, פוסח על שתי הסעיפים, א איד קען נישט נאר הנאה האבן פון וועלט, ער האט ליב עולם הזה, ער האט ליב אלוקות, ער האט שתי לבבות, איז עליו נאמר שאדם זה אינו חכם כלל, שאין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות, אויב ער האט צוויי, דער אלטער רבי טייטשט די פסוק חכמי לב, א איד וואס האט איין הארץ איז ער איז ער פארבונדען מיט חכמה מיט מיט מיט מיט חכמה, א איד וואס האט צוויי הארץ צוויי צוויי צוויי לבבות צוויי יעמאלט איז דאס א ענין פון שטות. היפך החכמה, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות שנסתלק ממנו בחינת החכמה, מה שאין כן בחינת לב אחד האט ער איין הארץ איין רצון איין געשמאק אין אלוקות, על זה נאמר אשר מלאתיו רוח חכמה, איז דאס איז פארבונדען מיט ענין פון חכמה, להיות נשפע עליו רוח חכמה מאתערותא דלעילא על ידי אתערותא דלתתא דחכמי לב. ס'איז בשעת א איד שטייט בביטול ובדביקות צו אלוקות, אפילו אז ער האלט נישט די מדריגה פון משה רבינו וואס ער שטייט בביטול זאגט בראש ורגל בשוה, אז ער פילט אין ער איז אינגאנצן ס'איז נישטא קיין מציאות נישט האלט ער ביי דער מדריגה פון ביטול פון חכמי לב דאס הייסט ער האט א געוויסע השגה מוגבלת אין געטליכקייט נישט נישט אזוי ווי א מענטש וואס איז מדריגה פון למעלה מסדר השתלשלות און ער איז זיך מבטל פארן אייבערשטן האט ער האט ער איז מבטל זיין געשמאק אין עולם הזה ער איז זיך מבטל פארן אייבערשטן און דורך און ער טוט א מצוה מיט אזא מין סארט ביטול דורך דעם ווערט אויכעט נמשך א ענין פון אתערותא דלעילא וואס איז וואס איז ער ממשיך אין וועלכע מדריגה פון די מדריגה פון חכמה. נישט פון א מדריגה פון אין סוף, נאר בשעת א איד האט די ענין פון חכמי לב איז ער ממשיך א לבוש על כל פנים מבחינת חכמה. עס הייסט אז ס'דא פארשידענע מדריגות וואס ביי א אידן קען לייכטן אין קיום התורה ומצוות. ס'דא אז ס'קען לייכטן אין עניני תורה ומצוות א מדריגה פון משה רבינו, וואס איז מקור מים עליונים, ער קען לייכטן ביי אידן אין תורה ומצוות ענין פון אין סוף, עס קען לייכטן ביי אידן אין תורה ומצוות די מדריגה פון חכמה שלמעלה, חכמה עילאה, און דאס איז די מדריגה פון חכמי לב, און דאס זאגט ער אזוי, ולכך ועשו, אין חכמי לב שטייט ועשו את בגדי אהרן לקדשו, וואס איז לקדשו? שגם הם עושים בגדי אהרן, בבחינת קדש העליון, על ידי המשכת חכמתו ורצונו יתברך, זיי אויכעט מאכן א לבוש, פאר אהרן, פארוואס? ווייל זיי זיינען ווי די מאחר שהם בטלים אליו ונעשים בבחינת מרכבה, דאס הייסט, וויבאלד אז זיי זיינען בטל צו בחינת חכמה, איז דערפאר ווערט נמשך אהרן אין דעם כלי פון חכמה. דער אלטער רבי זאגט אזוי, ס'איז פאראן תורה ווי תורה איז פארבונדען מיט אין סוף, און דארטן בכלל הערט זיך נישט די ענין פון חכמה. בשעת א איד איז אין מדריגה פון, דאס איז מדריגה פון משה רבינו, דערנאך פאראן א איד וואס געפינט זיך אין א מדריגה פון חכמי לב, עס הייסט ער שטייט בביטול צום אייבערשטן, אבער ווי דער ביטול איז פארבונדן מיט א ענין פון חכמה, עס הייסט פארוואס שטייט ער מיט א ביטול, ווייל ער פארשטייט דעם גדלות פון אייבערשטן למשל, אבער לפועל שטייט ער מיט א ביטול מוחלט, בדביקות צו אלוקות, איז מצד דעם ווערט אויך צו אים נמשך א ענין פון אהבה, א אהבה רבה פון ארון, אבער דער אהבה רבה פון אהרן ווערט נמשך אין א נידעריקערע מדריגה, אין א נידעריקע אופן. אבער דאס איז אלץ אויכעט וויבאלד ער מאכט עפעס א כלי ער שטייט בביטול צו אלוקות, קען אויכעט ביי אים לייכטן דעם אהבה רבה צום אייבערשטן, נישט אין אזא הויכע מדריגה ווי דער אהבה רבה לייכט מצד הלבוש וואס משה רבינו מאכט, א נידעריגערע מדריגה, אבער אויכעט אין אים קען לייכטן דער אהבה רבה פון אהרן הכהן. דערנאך זאגט מדריגה השלישית הוא בבחינת ועשו סתם של כלל ישראל. דארט האב איך געזאגט זייער א שטארקע זאך דא, די לייגסט צו ביים לקדשו, דאס א איד טוט, ער איז נישט קיין נישט קיין הייליגער, ער האט נישט קיין ביטול צום אייבערשטן, ער האט נישט קיין דביקות, ער טוט א מצוה, ועשו, דער טאן אליין, אן קיין שום תוספות, ער טוט א מצוה, אלא סתם, און וואס טוט ער אויף, אויכעט שאפט ער א בגד, א לבוש, ווי שאפט ער א לבוש פאר אהבה עצמית? בשעת ער טוט א מצוה אן א הרגש און אן א ביטול אן א דביקות, ווי שעפט ער, ווי קען ביי אים זיין פארבונדן דעם אהבה, וואו לייכט ביי אים דעם אהבה ואהבת את רעך כמוך אנ ש? א איד וואס האט א ביטול פון בחינת חכמה לכל הפחות, ער קען ערגעץ וואו ביי אים לייכטן און ער קען שפירן, אין אפילו א מצומצם'דיגע אופן קען ער שפירן די אהבה פון עצם הנפש די אהבה רבה פון אהרן, אבער א איד וואס טוט א מצוה אן א געפיל, אן א דביקות, אן א רגש, סתם אזוי ועשו זאגט דער אלטער רבי, ווי קען זיין ביי אים א ענין פון א בגד אויף אהרן הכהן פון כהן גדול, אויף דעם ענין פון אהבה רבה זאגט דער אלטער רבי ער דורך אים ווערט אויכעט ועשו סתם לכהנו לי שבחינת עשיית המצוות מעשיות בסתם מאהבת פארוואס טוט ער סתם אזוי מאהבה טבעית המסותרת בלבד דאס הייסט ער איז א איד טוט ער א מצוה נישט קיין השגה קיין דביקות קיין ביטול טוט א מצוה ואף על פי כן זאגט דער אלטער רבי ממשיכים בלבוש עליון לאהבה זו זענען זיי אויך שאפן זיי אויכעט א לבוש פאר דער אהבה פון אהבה רבה פון אור אין סוף וואס הייסט דהיינו וועלכע לבוש שאפן זיי לבוש מלכות כי שום תשים עליך מלך כתיב בקבלת מלכות שמים בשלימות בלב ונפש לפעפ קאסע פארוואס טוט ער א מצוה נישט ע א איד וואס האט אין זיך עפעס א ביטול און א דביקות צום אייבערשטן טוט ער די מצוה ווייל ער מצד זיין מדריגה מאנט זיך טון א מצוה וויבאלד ער דערהערט, ער איז ער איז א חכם, חכמי לב, ער דערהערט, הערט דער גודל אמת אין אלוקות, איז ער נתבטל צום אייבערשטן, און מתוך דעם טוט ער א מצוה. מה שאין כן א מענטש אין מדריגה פון קבלת מלכות שמים, ער דערהערט נישט גדלות פון השם, אבער דער אייבערשטער האט, ער איז א איד, דער אייבערשטער האט געהייסן טון א מצוה, טוט ער א מצוה ווייל ער איז א איד. זאגט אלטער רבי, ער שאפט אויכעט א לבוש, וואס אין דער לבוש, וואס איז דער לבוש וואס ער שאפט, ער איז א מקבל עול מלכות שמים, דאס איז אויכעט א גוטע לבוש אז דאס דארטן זאל קענען לייכטן דעם אהבה רבה פון אלוקות, און דער אלטער רבי זאגט אז אין א געוויסן זין איז דער לבוש נאך העכער פון די פריערדיגע לבושים, זאגט דער אלטער רבי ונעוץ תחילתן בסופן ונעוץ סופן בתחילתן, שהלבוש נמשך מבחינת ברכה עליונה וכו', אט אט דער לבוש פון מלכות, דאס איז פארבונדן מיט משה רבינו'ס לבוש. דעם לבוש וואס א פשוט'ער איד מקבל אויף זיך מלכות שמים טוט א מצוה ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געהייסן, דאס איז דווקא פארבונדן מיט משה רבינו'ס לבוש, מיט די ברכה עליונה, ווייל דאס הייסט לפועל, וואס איז משה רבינו'ס מדריגה? אין די מדריגה פון חכמי לב דער פשט איז אז ער איז בטל צום אייבערשטן ווייל ער דערהערט, ער איז א חכם, ער דערהערט, דעם גדלות פון אייבערשטן, דעם אמת'ן אלוקות. משה רבינו איז ווידער זאגט אלטער רבי איז למעלה מסדר השתלשלות, דארט איז נישטא קיין מציאות נישט אויסער דעם אייבערשטן, דארט איז נישטא קיין נישט ער איז בטל צום אייבערשטן אזוי ווי א קינד איז נישט נישט האט מיטן טאטן ווייל זיין שכל פארשטייט ווייל לכתחילה איז ער פארבונדן מיטן טאטן. דאס איז א העכער דאס איז א מדריגה וואס וואס וואס א איד איז בטל צום אייבערשטן וואס איז אינגאנצן נישט אריינגעמישט זיין מציאות. פארוואס איז בטל ס פארוואס וואו וואו קומט אריין א איד אין די מדריגה פון אלקות עס איז אין סוף ווייל דער אייבערשטער האט אים בוחר געווען דער אייבערשטער האט אים אריין גענומען דער אייבערשטער האט אים ליב איז דארטן עס איז נישט פארבונדן מיטן מציאות פון א אידן דארטן איז ווייל דער אייבערשטער אליין פארבינדט זיך מיט א אידן וואו ווערט נתגלה דעם ענין אז א איד איז א איד נישט דערפאר ווייל זיין מציאות האט א שייכות מיט קדושה, נאר ווייל דער אייבערשטער נעמט אים אריין, ווייל דער אייבערשטער פארבינדט זיך מיט אים, דאס איז אין קבלת מלכות שמים, אבער קבלת מלכות שמים, א איד טוט א מצוה נישט ווייל ער האט עפעס א געוויסער השגה און הרגש אין אים, ער טוט די מצוה ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געהייסן, נישט ווייל ער זוכט דער מצוה, ס'איז נישט פארבונדן מיט זיין מציאות, ער טוט א מצוה ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געהייסן און ער האט קיין השגה נישט אין דעם. אי דארטן וואס דארטן ווערט נתגלה פון וואנעט שטאמט דער פארבונד פון איד מיטן אייבערשטן, נישט ס'הייבט זיך אן פון א איד'ס מציאות, נאר דארטן וואו דער אייבערשטער געפינט זיך דארטן איינער אליין, און מצד דעם און אז ער וויל פארבינדן זיך מיט א איד, איז דאס אין דארטן נישט אריינגעמישט די מציאות פון א איד, איז אין א געוויסע זין אין דעם נידעריגע מדריגה וואס איז נישטא קיין הרגש, אין דעם קומט צום אויסדרוק משה רבינו'ס שרש. וואס איז נישט ווי נישט מעורב קיין מציאות נישט פון פון א נברא ביטול בתכלית צום אייבערשטן וואו דרוקט זיך עס אויס אין א נידריגע אופן דאס דווקא אין בחינת מלכות קבלת מלכות שמים וואס נישט מעורב דער מציאות האדם ער טוט א מצוה ווייל אזוי הייסט דער אייבערשטער ועל זה נאמר איש אשר כברכתו כו' אז יעדער איד דאס הייסט יעדער איד אין זיין אופן שאפט א לבוש פאר די מדריגה פון אהרן הכהן פון אהבה רבה

וזהו והם יקחו את הזהב ואת התכלת שהם גוונין עילאין, יקחו את הזהב ואת התכלת איז בהמשך צו די פסוק פון ועשו וואס כלל ישראל טוט, אז הגם אז זייער טון איז ועשו סתם, נישט מיט א רגש, נישט מיט א געפיל, קבלת מלכות שמים סתם, אבער וויבאלד קבלת מלכות שמים איז נעוץ סופן בתחילתן, איז סוף כל סוף ווערט נמשך דורך דער קבלת מלכות שמים וועט סוף כל סוף נמשך ווערן א ענין פון חכמה, א ענין פון זהב און תכלת, דאס פארבונדען מיט מידות, גוונין עילאין דאס איז די מידה שלמעלה, ס'איז דורך קבלת מלכות שמים, א איד טוט א מצוה ווייל דער אייבישטער הייסט, איז דורך דעם אפילו ער האט נישט קיין הרגש איז סוף כל סוף וועט אויך נמשך ווערן צו אים דער מידה שלמעלה אויכעט. ס'איז די נקודה דער אלטער רבי רעדט אין די מאמר רעדט ער אלץ די ענין פון אהרן הכהן אהרן הכהן איז דער מדרגת האהבה רבה וואס איז דא למעלה וואס הייסט אהבה רבה וואס דער אייבערשטער איז העכער פון וועלט העכער פון אלע העכער פון גאנצן ענין המציאות העכער פון אלע הגבלות, און דארטן האט האט ער אליין זיך פארבונדן כביכול אן א טעם האט ער זיך פארבונדן מיט מיט א אידן, א נפשיות'דיגע קשר מיט א אידן. וואו קומט צום אויסדרוק דעם פארבונד אינעם ענין פון קיום המצוות, תורה און מצוות? וואו קומט צום אויסדרוק דעם פארבונד אין קיום התורה און מצוות? ווייל א מצוה אין דעם איז מלובש אור אין סוף, ווער איז מאחד דעם אין סוף מיטן מצוה דאס משה רבינו. כי מן המים משיתיהו, און יעדער איד דורך זיין מעשה מצוה בשעת ער טוט עס מיט א ביטול, אפילו מיט א ביטול פון חכמה, מיט א ביטול פון קבלת עול, איז מיט דעם שאפט ער, מאכט ער א לבוש, מאכט, איידלט ער אויס זיין מעשה מצוה אז אין דעם זאל קענען מלובש ווערן דעם אהבה עצמית פון אלוקות, נאר דער רבי זאגט אפילו אט דער מדריגת הלבוש וואס א איד קען מאכן איז זייער א נידריגע לבוש, אין וואס פאר אופן קען זיין זיין קיום המצוות, נאר אין אופן קבלת מלכות שמים, איז סוף כל סוף דורך דעם קבלת מלכות שמים וועט נמשך ווערן, ווערט נמשך אין דעם טאקע די מדריגה פון אהבה רבה, דער שרש פון אידן אין אייבערשטן אליין, דאס דאס ווערט יע פאר דאס ווערט יע נתלבש אין דעם לבוש קבלת מלכות שמים, און סוף כל סוף וועט וועט ער דורך דעם אויך קענען צוקומען צו האבן אהבה און יראת השם.